בעזרת השם יתברך, מסכת ראש השנה, דף י ט. מ'הייבט אן דף י ח עמוד ב', אכט שורות פון אונטן, די לעצטע ווארט פון די שורה, מותיב רב אחא בר הונא, איז אזוי, נעכטן האמיר געזען א מחלוקת, צו בטלה מגילת תענית צו לא בטלה מגילת תענית. וואס איז דאס מגילת תענית? האמיר געזען די צייט פון בית המקדש איז געווען א מגילת תענית דארט איז געשטאנען אלע ימים טובים'לעך ס'איז געווען אזעלכע ימים טובים, צייטן וואס איז געשען מיט כלל ישראל אזעלכע ניסים וואס יענע טעג איז געווען אסור בתענית ובהספד, די שאלה איז צו נאכן חורבן איז אויך דא די אלע ימים טובים צו נישט, איז רב און רב חנינא האבן געזאגט אז בטלה מגילת תענית, רבי יוחנן און רבי יהושע בן לוי האבן געזאגט לא בטלה מגילת תענית, זאגט אונז די גמרא, מותיב רב אחא בר הונא, רב אחא בר הונא האט א קשיא געפרעגט אויף רב און רב חנינא, וואס האבן געזאגט אז בטלה מגילת תענית, וואס איז די קשיא? איז אזוי, שטייט אין מגילת תענית אליין אז בתלתא בתשרי בטילת אדכרתא מן שטרייא, די דרייצענטע טאג אין תשרי איז געשען א נס אז ס'איז בטל געווארן די מנהג אז מ'שרייבט די אייבישטער'ס נאמען אין שטרות, פארוואס איז געווען אזא מנהג? ווייל שגזרה מלכות יוון גזירה שלא להזכיר שם שמים על פיהם, מלכות יוון האט גוזר געווען א גזירה אז אידן טארן בכלל נישט דערמאנען שם שמים, וכשגברה מלכות חשמונאי ונצחום, ווען די חשמונאים האבן געוואנען די יוונים, התקינו שיהו מזכירין שם שמים אפילו בשטרות, איז כדי צוריקצודרייען האבן די חשמונאים מתקן געווען נישט נאר מען זאל דערמאנען די אייבישטער'ס נאמען איבעראל, נאר מען זאל שרייבן די אייבישטער'ס נאמען אין יעדן שטר, וכך היו כותבים, אזוי פלעגט מען שרייבן אין די שטרות, בשנת כך וכך ליוחנן כהן גדול לקל עליון, ס'טייטש מ'האט אריינגעלייגט איבעראל די אייבערשטער'ס נאמען, וכששמעו חכמים בדבר, חכמים האבן דאס געהערט, אמרו, האבן זיי געזאגט, למחר, זה פורע את חובו, ונמצא שטר מוטל באשפה, מארגן איינער וועט אפצאלן א חוב, צוריק געבן די שטר, ווייל די שטר ליגט דאך ביים מלווה, די לוה צאלט צוריק, געט ער צוריק די שטר, נעמט מען די שטר מען צערייסט עס מען לייגט עס אריין אין גארביטש אין אשפה, און ממילא קומט אויס די אייבערשטער'ס נאמען איז מוטל באשפה, איז דאך ס'א בזיון, וביטלום, האבן חכמים מבטל געווען די תקנה צו שרייבן די אייבשטער'ס נאמען אין די שטר. יעצט, ס'האט גענומען א לאנגע צייט ביז טאקע מ'האט געקענט מבטל זיין אזא תקנה וואס איז געווען אזוי נפוץ ביי כלל ישראל, איז דעמאלטס די טאג וואס מ'האט טאקע מצליח געווען, אז כלל ישראל האט אנגענומען דאס חכמים האבן געזאגט, און מ'האט אויפגעהערט שרייבן די אייבשטער'ס נאמען אין שטרות, און מ'האט מונע געווען א בזיון פאר'ן נאמען פון רבונו של עולם, ואותו היום עשאוהו יום טוב, איז יענער טאג איז געווען א יום טוב, און דאס דער יום טוב איז געווען ג' תשרי. אזוי שטייט אין מגילת תענית. זאגט די גמרא, ואי סלקא דעתך, בטלה מגילת תענית, טאמער ביסט גערעכט אז בטלה מגילת תענית, וואס טייטש אז נאכן חורבן האט מען מבטל געווען די אלע ימים טובים וואס איז געווען בשעת בית המקדש, אויב אזוי קמייתא בטול, אחרנייתא מוסיפין, וואס טייטש די גמרא האט פארשטאנען אז ווען האט מען למעשה מצליח געווען צו מבטל זיין די מנהג פון שרייבן די אייבשטער'ס נאמען, דאס איז געווען נאכן חורבן, און ממילא טאמער דו האלטסט מען האט מבטל געווען אלע ימים טובים נאכן חורבן, איז כל שכן מ'האט נישט מוסיף געווען קיין נייע ימים טובים, ענטפערט די גמרא ניין, הכי במאי עסקינן, בזמן שבית המקדש קיים, דאס טייטש טאקע די יום טוב וואס מ'האט געמאכט ג' תשרי אויף דעם וואס מ'האט מבטל געווען דעם מנהג ביי כלל ישראל, איז טאקע געווען בזמן שבית המקדש היה קיים, און נאכדעם איז בטלה מגילת תענית. פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט, אויב אזוי אז דער יום טוב געווען בזמן הבית, ותיפק ליה דהוה ליה יום שנהרג בו גדליה בן אחיקם, ג' תשרי איז דאך צום גדליה, און ממילא אזוי, בשלמא טאמער דו זאגסט מיר אז נאכן חורבן, וואס צום גדליה איז טאקע א תענית, איז נאכן חורבן האט מען מתקן געווען צו מאכן דעמאלטס א יום טוב, איז דאס קען מען נאך פארשטיין, מען האט געמאכט א יום טוב אין א תענית, אבער טאמער זאגסט מיר אז מען האט געמאכט די יום טוב בזמן הבית, בזמן הבית האט מען דאך שוין נעכטן געזען איז צום גדליה אויך געווען א יום טוב, וואס טייטש מ'האט ארויף געלייגט א יום טוב אויף א יום טוב? אמר רב, ענפערט רב, ניין, ס'טייטש אוואדע אין הכי נמי ס'איז געווען בזמן הבית, און אוואדע האט מען מרבה געווען מ'האט מוסיף געווען דא א יום טוב אויף א יום טוב, איי פארוואס האט מען געדארפט, לא נצרכה אלא לאסור את שלפניו. וואס טייטש, מ'וועט זען אין די המשך, אז די אלע טעג וואס זענען אסור בהספד ותענית, און נישט נאר דער טאג אליין אסור, נאר אויך דער טאג פארדעם און דער טאג נאכדעם איז אויך אסור, דערפאר זאגט רב, מען האט דא מוסיף געווען נאך א טאג נאך א סיבה צו מאכן א יום טוב ג' תשרי, ווייל מען האט טאקע געוואלט אסר'ן ב' תשרי, און זעלבע זאך ד' תשרי האט מען אויך געוואלט אסר'ן בהספד ותענית, דערפאר האט מען געמאכט נאך א יום טוב, באלד וועט די גמרא פרעגן וואס האט מען געדארפט מוסיף זיין, וואס טייטש וואס וואס דארף מען מאכן נאך א יום טוב וואס צום גדליה אליין איז נישט גענוג, מ'וועט באלד זען, אבער על כל פנים אזוי ענטפערט רב, פרעגט די גמרא א קשיא, שלפניו נמי, תיפוק ליה דהוה ליה יום שלאחר ראש חודש, ס'טייטש טאמער די גאנצע נקודה דא געווען אז ב' תשרי זאל זיין אסור בהספד ותענית, ב' תשרי איז דאך א טאג נאך א' תשרי, א טאג נאך ראש חודש, אוודאי איז עס א טאג נאך ראש השנה אויך, די מפרשים שטעלן זיך פארוואס כאפט טאקע די גמרא אן דווקא ראש חודש נישט ראש השנה, אבער אפילו ראש חודש אליין, ראש חודש איז אויכעט אסור בהספד ותענית, און ממילא א טאג פארדעם און א טאג נאכדעם איז אויך אסור בהספד ותענית, איז ב' תשרי שוין געווען אסור בהספד ותענית, איז פארוואס האט מען געדארפט מאכן נאך א יום טוב ג' תשרי? ענטפערט די גמרא, ראש חודש דאורייתא איז, דאורייתא לא בעי חיזוק, ס'טייטש אזוי, אין הכי נמי אזוי ווי מ'האט פריערט געזען, ווען ס'איז דא א טאג וואס איז אסור בהספד ותענית, איז נישט נאר דער טאג איז אסור, נאר די טאג פאר דעם און נאכדעם אויך, דאס איז ביי די אלע טעג וואס זענען אסור בהספד ותענית מדרבנן, דארט האבן חכמים געדארפט מחזק זיין, און כדי טאקע א מענטש זאל נישט צוקומען צו מספיד זיין אדער צו פאסטן אין די טאג אליין, האט מען צוגעלייגט א טאג פארדעם א טאג נאכדעם. מה שאין כן זאגט די גמרא ראש חודש, ראש חודש איז א דאורייתא, דאורייתא דארף מען נישט מחזק זיין, און דערפאר בעצם א טאג פאר ראש חודש צו א טאג נאך ראש חודש איז מותר בהספד ותענית, און דערפאר האבן חזל געמאכט נאך א טאג נאך א יום טוב ג' תשרי כדי אז ב' תשרי זאל זיין אסור בהספד ותענית, ברענגט טאקע די גמרא א ברייתא אז ראש חודש איז אנדערש פון דרבנן'ס דתניא, הימים האלה הכתובים במגילת תענית אסורין בין לפניהם בין לאחריהם, די אלע טעג פון מגילת תענית איז נישט נאר יענע טאג איז אסור בהספד ותענית, נאר א טאג פאר דעם און נאך דעם אויך, שבת ימים טובים, הם אסורין לפניהם ולאחריהם מותרין, שבת יום טוב איז נישט אזוי שבת יום טוב די טאג אליין, שבת יום טוב אליין איז אסור בהספד ותענית, א טאג פאר דעם און א טאג נאך דעם מעג מען יא, מה הפרש בין זה לזה זאגט די ברייתא, איז די ברייתא מסביר, הללו דברי תורה, ואין דברי תורה, צריכין חיזוק, הללו דברי סופרים, ודברי סופרים צריכין חיזוק. זאגט אונז אבער די גמרא, ותיפוק ליה, דהוה ליה יום שלפני יום שנהרג בו גדליה בן אחיקם, וואס טייטש וואס איז מיט צום גדליה? האסט שוין מסביר געווען אז מ'האט צוגעלייגט נאך א יום טוב ג' תשרי בזמן הבית, כדי אז ב' תשרי זאל אויך זיין אסור בהספד ותענית, אבער וואס האט מען געדארפט מוסיף זיין? ס'איז דאך שוין געווען צום גדליה, און צום גדליה איז דאך איינער פון די תעניתים, און ממילא א טאג פארדעם און א טאג נאכדעם איז אויכעט אסור בהספד ותענית, דארף מען נישט צולייגן נאך א יום טוב, אמר רב אשי, זאגט רב אשי ניין, גדליה בן אחיקם דברי קבלה הוא, ודברי קבלה כדברי תורה דמו, וואס טייטש גדליה בן אחיקם דער צום גדליה, אזוי ווי מ'האט געזען נעכטן אין די נביא אין זכריה מ'לערנט ארויס פון א פסוק, דער אייבערשטער האט בפירוש באפוילן אז דאס זאל זיין א יום טוב, עס שרייבט קלאר אין א פסוק אין נביא, און ממילא איז דאס אנדערש פון אלע אנדערע זאכן, פון אלע אנדערע דרבנן'דיגע זאכן וואס שטייט מגילת תענית, און דערפאר זאגט רב אשי אלס צום גדלי' אליין, וואלט מען נישט גע'אסר'ט ב' תשרי אויף הספד ותענית, מה שאין כן נאך מען האט צוגעלייגט די יום טוב וואס מען האט אויפגעהערט שרייבן די אייבערשטער'ס נאמען אין שטרות, איז דעמאלטס האט מען שוין אויך צוגעלייגט ב' תשרי

וואס איז געווען דער פראבלעם? איז געווען אזוי שגזרה המלכות גזירה, די רוימישע מלכות האט גוזר געווען א גזירה, שלא יעסקו בתורה, אז אידן זאלן נישט לערנען, ושלא ימולו את בניהם, זאלן נישט מל'ן די קינדער, ושיחללו שבתות, זאלן מחלל שבת זיין. מה עשה יהודה בן שמוע וחבריו, וואס האט יהודה בן שמוע מיט זיין חברים געטון, וואס באלד וועט די גמרא ברענגען א ראיה אז יהודה בן שמוע איז זעכער געווען נאכן חורבן, און וואס האבן זיי געטון, הלכו ונטלו עצה ממטרוניתא אחת, זיי האבן געגאנגען נעמען א עצה ביי עפעס א רוימישע פרוי שכל גדולי רומי מצויין אצלה, וואס אלע רוימישע קנאקערס די גרויסע שרים די רוימישע האבן זיך געדרייט ביי איר, איז אמרה להם, האט זי זיי געגעבן א עצה, זי געגעבן א עצה פאר יהודה בן שמוע מיט די חברים, אז בואו והפגינו בלילה, גייטס ארויס אין גאס אינמיטן די נאכט און מאכטס הפגנה, שרייטס, געבטס ארויס א וויי געשריי. הלכו והפגינו בלילה, זענען זיי ארויס ביינאכט און געשריגן אמרו אי שמים, זאגט רש"י למען השם, לא אחיכם אנחנו, זענען מיר דען נישט ענקער ברידערס, אזוי האבן די אידן כאילו געזאגט פאר די רוימישע, לא בני אב אחד אנחנו, זענען מיר דען נישט קינדער פון איין טאטן, פון יצחק, לא בני אם אחת אנחנו, זענען מיר דען נישט אלע קינדער פון איין מאמע, פון רבקה, מה נשתנינו מכל אומה ולשון, שאתם גוזרים עלינו גזירות קשות, פארוואס זענען מיר אונז אנדערש, פון אלע אנדערע פעלקער וואס זענען אונטער ענקער שליטה, וואס פונקט אויף אונז מאכט עטס די אלע שווערע גזירות? און טאקע וועגן די הפגנה וביטלום האבן די רוימער שוין מבטל געווען די גזירות, ואותו היום, אין יענעם טאג, עשאוהו יום טוב, איז געווארן א יום טוב, מ'האט געמאכט א יום טוב, זעען מיר דאך דא אז מ'האט געמאכט א יום טוב נאכן חורבן, און ממילא פירט די גמרא אויס די קשיא ואי סלקא דעתך בטלה מגילת תענית, קמייתא בטיל אחרנייתא מוסיפין, טאמער מען האט טאקע מבטל געווען מגילת תענית, איז די אלטע ימים טובים האט מען מבטל געווען מען האט יא צוגעלייגט נייע, זאגט די גמרא עסטו וועלן דא אויך זאגן אזוי ווי פריער, וכי תימא הכא נמי בזמן שבית המקדש קיים, אז ס'אויך טאקע געווען בזמן הבית און טאקע נאכדעם איז עס בטל געווארן, קען מען נישט זאגן אזוי, ווייל והא יהודה בן שמוע תלמידו של ר' מאיר, ור' מאיר בתר הכי הוה, ר' יהודה בן שמוע איז געווען א תלמיד פון ר' מאיר, און ר' מאיר איז קלאר געווען נאכן חורבן. רשי ברענגט. די חשבון ווי ווייסט מען טאקע אז ר' מאיר איז געווען נאכן חורבן ווייל די בית מקדש איז חרוב געווארן די צייטן פון ר' יוחנן בן זכאי ר' לעזער איז געווען א תלמיד פון ר' יוחנן בן זכאי ר' עקיבא איז געווען א תלמיד פון ר' לעזער און ר' מאיר איז געווען א תלמיד פון ר' עקיבא איז דאס געווען אלעס סאך סאך שפעטער און במילא אז יהודה בן שמוע איז געווען א תלמיד פון ר' מאיר איז געווען נאך שפעטער איז אוודאי דאס געווען נאכן חורבן ווי ווייסט מען יהודה בן שמוע איז געווען א תלמיד פון ר' מאיר? דתניא, מיר האבן געלערנט א ברייתא, די ברייתא זאגט, כלי זכוכית שניקבו והטיף לתוכן אבר, א כלי זכוכית, א כלי וואס איז געמאכט פון גלאז, וואס איז געשען אין דעם א לאך, און מען האט עס צוגעשטאפט מיט בליי, איז פון וואס רעדט מען דא? פשט אזוי, בעצם מן התורה איז א כלי מתכות, א כלי חרס קען טמא ווערן, א כלי זכוכית מן התורה, א גלאזערנע כלי, קען נישט טמא ווערן, פון דעסטוועגן האבן חזל גוזר געווען אז ס'זאל יא קענען טמא ווערן. יעצט אזוי. די אלע כלים וואס קענען טמא ווערן מן התורה, סיי א כלי חרס א כלי מתכות, טאמער עס איז געשען א לאך אין דעם, און עס איז מער נישט ראוי לשימוש, ווערט עס אויס טמא, טאמער מען פארעכט עס, איז מן התורה, ווערט עס נישט צוריק טמא, אבער חכמים האבן געזאגט אז עס ווערט יא צוריק טמא, דאס איז נאר ביי כלי מתכות כלי חרס, כלי זכוכית, וואס די גאנצע טומאה פון כלי זכוכית איז א דרבנן'דיגע טומאה, איז דאס טאמער עס איז געשען א לאך אין דעם, און מען שטאפט עס צוריק צו, דארט האבן חזל נישט גוזר געווען אז ס'ווערט צוריק טמא, ס'טייטש א כלי זכוכית איז לייכטער פון א כלי מתכות, אבער פון דעסטוועגן זאגט די ברייתא אז א כלי זכוכית וואס איז געשען אין דעם א לאך און מ'האט עס פארשטאפט מיט בליי, וואס טייטש די כלי זכוכית איז געווען טמא, די לאך האט עס מטהר געווען, יעצט האט מען עס צוריק פארשטאפט מיט בליי, איז אויף דעם אמר ר' שמעון בן גמליאל, יהודה בן שמוע מטמא משום ר' מאיר, קודם כל זעהן מיר יהודה בן שמוע א תלמיד פון ר' מאיר, אבער יהודה בן שמוע זאגט בשם ר' מאיר אז די כלי זכוכית ווערט יא צוריק טמא, פארוואס? ווייל ווי רשי איז מסביר אז אפילו טאקע נארמאל אז מען פאררעכט א כלי זכוכית ווערט עס נישט צוריק טמא, דא היות מען האט עס פארשטאפט מיט בליי, איז בליי איז דאך א מתכות, ס'דאך א אייזן, און ממילא האלט ר' מאיר אז הכל הולך אחר המעמיד, אלעס גייט נאך דאס וואס האלט די זאך, און ממילא ס'איז געווען דא א לאך, די אייזן דא די בליי איז די מעמיד פון די כלי דאס האלט די כלי ממילא האט עס א דין פון א כלי מתכות דערפאר קומט צוריק די טומאה אזוי האלט ר' מאיר וחכמים מטהרין חכמים האלטן מען קוקט נישט אויף די מעמיד מען קוקט אויף די עיקר די עיקר כלי איז פון גלאז און א גלאזענע כלי וואס מען פארעכט ווערט נישט צוריק טמא אזוי איז רש י מסביר דא די מחלוקת דא אין די ברייתא די ערשטע וועג רש י ברענגט א צווייטע וועג אז די מחלוקת איז דא נישט ביי א כלי וואס איז געווען טמא ס'האט זיך צובראכן און מ'האט עס פאראכטן, נאר דא רעדט מען ביי א טהור'ע כלי זכוכית וואס מ'האט פארשטאפט מיט מתכות, די שאלה איז צו ס'האט יעצט א דין פון א כלי מתכות צו ס'האט נאך אלץ א דין פון א כלי זכוכית, און די שאלה איז צו ס'קען ווערן טמא מדאורייתא, אזוי ברענגט רש י א צווייטע וועג. על כל פנים, זעהן מיר אז יהודה בן שמוע איז געווען א תלמיד פון ר' מאיר, און אז יהודה בן שמוע איז געווען א תלמיד פון ר' מאיר, איז יהודה בן שמוע געווען נאכן חורבן, און אז יהודה בן שמוע איז געווען נאכן חורבן, איז וואס איז פשט אז נאכן חורבן האט מען צוגעלייגט א יום טוב טאמער מען האלט אז בטלה מגילת תענית, זאגט טאקע די גמרא תנאי, ס'איז בעצם א מחלוקת תנאים צו בטלה מגילת תענית צו נישט, דתניא מ'האבן געלערנט א ברייתא, הימים האלו הכתובים במגילת תענית, בין בזמן שבית המקדש קיים, בין בזמן שאין בית המקדש קיים, אסורין, איז די אלע טעג זענען אסור בתענית דברי ר' מאיר, ס'טייטש ר' מאיר האלט אז ס'גייט ווייטער אן נאכן חורבן, אז לא בטלה מגילת תענית, ר' יוסי אומר, בזמן שבית המקדש קיים, אסורין, מפני ששמחה היא להם, ווייל ס'איז טאקע א שמחה, די אלע טעג זענען ימים טובים, און ממילא איז אסור בתענית והספד, אבער אין בית המקדש קיים, מותרין, מעג מען שוין פאסטן די אלע טעג פארוואס? מפני שאבל הוא להם, ווייל ס'איז נישט קיין שמחה, פארקערט גאר, און ווי די שפתי חכמים איז מסביר, אז די סיבה איז ווייל מ'דערמאנט זיך די אלע ניסים וואס פלעגט געשען מיט אונז בזמן הבית, מאכט עס גאר טרויעריג, און ממילא זעען מיר טאקע אז ס'איז א מחלוקת תנאים, צו בטלה מגילת תענית צו נישט, זאגט די גמרא והלכתא בטלו, והלכתא לא בטלו, די גמרא איז זיך סותר מיניה וביה, פרעגט די גמרא קשיא הלכתא אהלכתא, איז די גמרא מסביר לא קשיא, כאן בחנוכה פורים, חנוכה פורים איז לא בטלו, אבער כאן בשאר יומי, אלע אנדערע טעג אלע אנדערע ימים טובים וואס שטייט דארט מגילת תענית, אלע אנדערע ימים טובים זענען בטל געווארן, משא כ חנוכה פורים וואס זענען געבליבן א יום טוב. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה על אלול מפני ראש השנה ועל תשרי מפני תקנת המועדות, אז אלול זענען די שלוחי בית דין ארויסגעגאנגען כדי אז מען זאל וויסן ווען איז ראש השנה, ווייל נארמאל איז אלול געווען נאר נײַן און צוואַנציק טעג, ובמילא מ'האט געוואוסט ווען איז ראש חודש אלול אטאמאטיש האט מען געוואוסט ווען איז ראש השנה, און שפעטער היות וואס מענטשן איז ליבם נוקפם זיי האבן נישט געוואוסט בכל זאת אפשר די יאר איז געווען א לאנגע אלול, אלול פון דרײַסיק טאג, ובמילא איז ראש השנה געווען א טאג שפעטער, און פארדעם טאקע נאך ראש השנה איז נאכאמאל שלוחי בית דין ארויס מ'זאל וויסן קלאר ווען איז געווען ראש השנה כדי מ'זאל וויסן ווען צו מאכן יום כיפור און סוכות, פרעגט יעצט די גמרא, כיון דנפקי להו אאלול אתשרי למה להו היות וואס מ'איז ארויס אלול וואס דארף מען נאכאמאל ארויסגיין די שלוחי בית דין אויף תשרי? זאגט די גמרא וכי תימא דילמא עברוה לאלול עסטו וועלן זאגן מען גייט ארויס נאכאמאל אויף תשרי ווייל על הצד אז אפשר די יאר האט בית דין מעבר געווען אלול מען האט געמאכט אלול דרייסיג טאג און במילא דארף כלל ישראל וויסן אבער אויף דעם פרעגט די גמרא והאמר רב חיננא בר כהנא אמר רב מימות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר אז ס'איז קיינמאל נישט געווען פון די צייטן פון עזרא משך הונדערטער יאר שפעטער איז קיינמאל נישט געווען מען האט מעבר געווען אלול, איז ווייטער אז מען ווייסט אטאמאטיש אז אלול איז נײַן און צוואַנציק טאג דארף מען נישט נייע שלוחי בית דין אויף תשרי ווייל מען ווייסט אליין ווען ס'עט זיין ראש חודש תשרי, ענפערט די גמרא ניין, וואס טייטש דאס וואס מען זעט אז מימות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר, זאגט די גמרא לא מצינו דלא איצטריך, עס טייטש מען האט טאקע נישט געדארפט קיינמאל מעבר זיין אלול און דערפאר האט מען קיינמאל נישט מעבר געווען, אבער הא איצטריך, מעברינן ליה, טאמער מען דארף איז מען דאס יא מעבר, ווי מ'עט זעהן קומענדיגע בלאט אז ס'איז געווען אזא היכי תימצי אז מ'האט יא געדארפט מעבר זיין אלול, ס'טייטש טאמער מ'האט שוין געהאלטן אלול און מ'האט געמאכט א חשבון אז יום טוב גייט אויספאלן גראד פאר שבת צו גראד נאך שבת, איז נארמאל האבן חז"ל אויסגערעכנט שוין פון סאך פריער דאס זאל נישט געשעהן, אבער טאמער בטעות האט מען געזעהן דאס גייט געשעהן האט מען געקענט מעבר זיין אלול דאס מונע צו זיין. ווייל מ'האט עס געוואלט מונע זיין בכל התוקף אזוי ווי מ'וועט באלד זעהן, אבער על כל פנים זעהן מיר מ'קען מעבר זיין אלול דערפאר האט מען ארויסגעשיקט נאכאמאל שלוחי בית דין אויף תשרי כדי כלל ישראל זאל וויסן אז מ'האט טאקע נישט מעבר געווען אלול פרעגט איבער די גמרא הא מיקלקל ראש השנה וואס טייטש לאמיר שוין זאגן אז בית דין זעהט א צורך צו מעבר זיין אלול אז דו וועסט מעבר זיין אלול עסטו מקלקל זיין ראש השנה פאר טויזענטע אידן ווייל טויזענטע אידן רעדן זיך איין אז אלול איז א חודש חסר און דו ביסט עס מעבר הרג'סט אזוי אוועק די ראש השנה, זיי האלטן ראש השנה א טאג וואס איז באמת נישט ראש השנה? זאגט די גמרא יא, מוטב תיקלקל ראש השנה ולא יתקלקלו כולהו מועדות, ענדערש זאל ראש השנה קאליע ווערן פאר די פאר אידן וואס ווייסן טאקע נישט אז מ'האט מעבר געווען אלול, ווי איידער נישט צו מעבר זיין אלול און נאכדעם איז דא א פראבלעם ווען יום טוב געפאלט פאר שבת צו נאך שבת, אזוי ווי מ'עט זען דף כ'. זאגט די גמרא דייקא נמי, מ'קען אזוי אויך מדייק זיין פון די משנה דקתני על תשרי מפני תקנת המועדות, וואס טייטש מפני תקנת המועדות? פארוואס שטייט נישט על תשרי מפני המועדות? נאר וואס דען? ווייל טאקע טאמער מען האט געדארפט ארויסשיקן תשרי איז פשט מען האט מעבר געווען על, פארוואס האט מען מעבר געווען על? כדי צו מתקן זיין די מועדות די מועדות זאלן אויסגעפאלן טעג וואס בית דין האט ליב, שמע מינה איז טאקע געדרינגען פון דעם אז בית דין קען בעצם מעבר זיין אלול, און דערפאר האט מען ארויסגעשיקט שלוחי בית דין אויף תשרי. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, ועל כסלו מפני חנוכה ועל אדר מפני הפורים, זאגט די גמרא, ואילו נתעברה השנה, יוצאין אף על אדר שני מפני הפורים, לא קתני, וואס טייטש, שטייט אין די משנה אז מען גייט ארויס כסלו אויף חנוכה, און אדר אויף פורים, אבער שטייט נישט אין די משנה אז אין א יאר וואס מען מאכט אדר שני, גייט מען נאכאמאל ארויס אדר שני אויף פורים, איז לכאורה קען מען מדייק זיין, מתניתין דלא כרבי, אז אונזער משנה נישט ווי רבי דתניא ווייל מיר האבן געלערנט א ברייתא וואס זאגט רבי רבי אומר אם נתעברה השנה יוצאין אף על אדר שני מפני הפורים רבי האלט קלאר אז טאמער מען האט מעבר געווען די יאר גייען שליחי בית דין נאכאמאל ארויס אדר שני און פון דעם אז מען זעט די משנה זאגט נישט אזוי איז לכאורה די משנה קריגט זיך טאקע אויף רבי זאגט די גמרא וואס איז טאקע די מחלוקת פון אונזער משנה מיט רבי לימא בהא קמיפלגי דמר סבר כל מצות הנוהגות בשני נוהגות בראשון, די תנא פון אונזער משנה האלט אז אלע מצות אין אדר שני איז אויך דא אדר ראשון, ס'טייטש אוודאי בעצם דארף מען האלטן די אלע מצות פורים, קריאת מגילה, מתנות לאביונים און די אלע זאכן דארף מען האלטן אדר שני, אבער טאמער מען האט עס געהאלטן אדר ראשון האט מען יוצא געווען, און דערפאר זאגט אונזער משנה אז מען דארף נישט ארויסשיקן נאכאמאל שליחי בית דין פאר אדר שני, אבער ומר סבר כל מצות הנוהגות בשני אין נוהגות בראשון, רבי האלט נישט דא אזא זאך, די אלע מצות מוז מען מקיים זיין אדר שני, מען קען דאס נישט מקיים זיין אדר ראשון און במילא שיקט מען טאקע ארויס במיוחד נייע שליחים אויף אדר שני, זאגט די גמרא לא, נישט דאס איז דא די מחלוקת, דכולי עלמא מצות הנוהגות בשני אין נוהגות בראשון, יעדער איינער האלט, סיי אונזער משנה און סיי רבי, ביידע האלטן אז די עיקר מצוות איז אלעס אדר שני נישט אדר ראשון. נאר וואס איז די מחלוקת דא? והכא בעיבור שנה קמיפלגי, מען קריגט זיך וויאזוי מ'איז מעבר די יאר, דתניא, מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, כמה עיבור שנה, שלושים יום, וויפיל איז מען מעבר די יאר, ס'טייטש מ'לייגט דאך צו א אדר, איז די ערשטע אדר, דאס איז די אדר וואס מ'לייגט צו, ווי לאנג איז די ערשטע אדר, איז תנא קמא זאגט, דרייסיג טאג, ר' שמעון בן גמליאל אומר חודש. ר' שמעון בן גמליאל זאגט א חודש, חודש לכאורה מיינט, ער קריגט זיך אויף די תנא קמא אז לכאורה חודש מיינט ניין און צוואנציג טאג, און מ'עט באלד זעהן די גמרא, אבער אקאפנים זעהן מיר דאך דא די תנא קמא, וואס די תנא קמא האלט אז אדר א' איז אלעמאל פונקט דרייסיג טאג, און במילא די תנא פון אונזער משנה האלט טאקע ווי די תנא קמא אז אדר א' איז אלעמאל דרייסיג טאג, דארף מען נישט שיקן שלוחי בית דין אויף אדר שני, ווייל יעדער ווייסט אז דרייסיג טאג שפעטער דרייסיג טאג נאך אדר א' איז אדר שני, זאגט אונז די גמרא, די גמרא פרעגט אבער אויף ר' שמעון בן גמליאל, ווייל לכאורה ר' שמעון בן גמליאל קריגט זיך אויף די יסוד, און ר' שמעון בן גמליאל האלט אז שליחי בית דין זענען יא ארויסגעגאנגען אדר שני, און אויף דעם פרעגט די גמרא מאי שנא שלושים, דידעי, חודש נמי ידעי, ס'טייטש טאמער ר' שמעון בן גמליאל ווען ער זאגט חודש מיינט ער טאקע אז אדר א' איז אלעמאל ניין און צוואנציג טעג, איז לויט אים דארף מען אויך נישט האבן שליחי בית דין אויף אדר ב', ווייל יעדער ווייסט ניין און צוואנציג טאג שפעטער איז אדר ב', אמר רב פפא, זאגט טאקע רב פפא, מאן דאמר חודש טייטש רבי שמעון גמליאל האלט נישט חודש מיינט נײַן און צוואַנציק טעג נאר רצה חודש רצה שלושים רבי שמעון גמליאל האלט אז אדר א' קען בית דין מאכן ביידע סיי נײַן און צוואַנציק סיי דרײַסיק ממילא נישט דא קיין סימן ווען ס'עט זיין אדר שני דערפאר האלט ער טאקע ווי רבי אז שלוחי בית דין זענען ארויס אויף אדר שני זאגט די גמרא ווייטער העיד ר' יהושע בן לוי משום קהלא קדישא דירושלים על שני אדרים שמקדשין אותן ביום עיבוריהן ס'טייטש סיי אדר א' און סיי אדר ב' איז מען מקדש די חודש אינעם יום העיבור, רש"י זאגט, יום העיבור איז די דרייסיגסטע טאג, ווייל די דרייסיגסטע טאג פון חודש איז אמאל איז דאס א חלק פון די חודש, און אמאל איז דאס שוין א חלק פון די נעקסטע חודש און נישט קיין חלק פון די חודש, וואס טייטש טאמער די חודש גייט זיין א חודש מלא, מען גייט צולייגן א טאג, וועלכע טאג לייגט מען צו? די דרייסיגסטע טאג, און דאס הייסט די יום העיבור, קומט אויס אז רבי יהושע בן לוי זאגט דא בשם קהלא קדישא דירושלים אז ביידע חדשים איז מען מקדש ביום עיבוריהן, וואס טייטש די חודש שפעטער די חודש נאך אדר א' און די חודש נאך אדר ב' איז מען מקדש אין די יום העיבור פון די פריערדיגע חודש, דהיינו, אדר א' איז א חודש חסר, נײַן און צוואַנציק טאג, די דרייסיגסטע טאג דאס איז די יום העיבור איז מען שוין מקדש די נעקסטע חודש, מען איז שוין מקדש אדר ב',

ביידע חדשים פון נײַן און צוואַנציק טעג, זאגט טאקע די גמרא, לאפוקי מדדרש ר' נחמן בר חסדא, דאס איז אנדערש ווי די דרש פון ר' נחמן בר חסדא, דדרש נחמן בר חסדא, העיד ר' סימאי, ר' סימאי האט עדות געזאגט משום חגי זכריה מלאכי פון די נביאים, על שני אדרים, שאם רצו לעשות אותן שניהם מלאין, עושין, שניהן חסרין, עושין, אחד מלא ואחד חסר, עושין, מען קען מאכן ביידע מלא, ביידע חסר, אדער אדר א' מלא און אדר ב' חסר, וכך היו נוהגין בגולה, און אזוי טאקע האט מען זיך געפירט אין פומבדיתא, ומשום רבינו אמרו, אבער פון רב האט מען נאכגעזאגט, אז לעולם אחד מלא ואחד חסר, שו זאך אז מ'וויל אזוי מ'וויל אזוי מ'וויל אזוי, נאר אלעמאל דארף מען זיך פירן אז די ערשטע איז מלא אדר א' איז מלא און אדר ב' איז חסר, עד שיוודע לך שהוקבע ראש חודש בזמנו, חוץ אז מ'וועט געוואויר ווערן אז אין ארץ ישראל האט בית דין מקדש געווען אדר שני בזמנו, וואס טייטש מ'האט מקדש געווען אדר ב' די דרייסיגסטע טאג פון אדר א', וואס דעמאלטס בעצם וואלט עס געדארפט נתקדש ווערן, דעמאלטס טאקע קען מען זיך פירן אדר א' חסר, אבער אז נישט איז אדר א' מלא, און אדר ב' איז חסר, קומט אויס אז זיי קריגן זיך דא מיט די עדות רבי יהושע בן לוי משום קהלא קדישא דירושלים וואס ער האט געהאלטן אז אלעמאל איז אדר א' מיט אדר ב' ביידע חסרים.